מיר האלטן דא אינמיטן מידה ט' לזכר נשמת מורה מורינו רבי משה ברבי יעקב זכר צדיק לברכה זכותו יגן על כל ישראל זאלן געהאלפן ווערן מיט בני בריכי חיי אריכי מזוני רויחי סייעתא דשמיא מיט תיקון המידות האלט מיר דא מידה ט' אינמיטן פון די מידה ט' פון ותשליך במצולות ים ותשליך במצולות ים כל חטאותם דער באשעפער ווארפט אוועק אלע חטאים פון אידן אין די טיפעניש פון ים. איז האבן מיר גערעדט אזוי, ס'דא דריי חלקים אין תשובה, די ערשטע חלק אין תשובה איז, די מענטש טוט תשובה האט חרטה פון אלע זיינע עוונות וואס ער האט געטון, די צווייטן קומט שפעטער א קבלה אז איד איז מקבל, ער גייט נישט מער טון קיין עבירות, אבער וואס טוט זיך מיט די עבירה אליינס, דאס איז ערשטע שאלה, און די צווייטע זאך איז, די, דער גוי, דער המן, דער פרעה, וואס זיי האבן געצאפט דאס בלוט פון אידן, זיי האבן געטון די צרה, זיי האבן געגעבן די עונש פון דעם איד, וואס גייט מיט זיי געשען? איז ענדיגט ער צו יעצט וואס איז געווען ביי די מעשה פון נבוכדנצר, ביי נבוכדנצר איז געווען אז אידן זענען איבערגעגעבן געווארן ביי מלך בבל, שפעטער ביי פרס, דאס איז דער מיטנדיגער חלק פון די גוף, שפעטער זענען זיי איבערגעגעבן געווארן צו די פרזל, און צום סוף זענען זיי אראפ צום פיס, און די און און מ'האבן געשמועסט אז חצי אכלה בם חצי כלים אבער ישראל אינם כלים. זאגט ער ווייטער, שטייט ווייטער ביי די חלום פון נבוכדנצר באדין דקו כחדא, דעמאלט זענען צעקלאפט געווארן און צוריבן געווארן פרזלא, די אלע מעטאלן, די די אייזן, חספא, די אייזן פון די ערד, נחשא, די קופער, כספא, די זילבער, ודהבא די גאלד. און זאגט אזוי, הנה בהתחלה כתיב אין אנהייב שטייט פון אנהייב חלום ומחת לצלמא על רגלוהי, און די שטיין האט געשלאגן דעם געשטאלט אויף אירע פיס, אין מכל הצלם, ס'איז גארנישט געבליבן פונעם גאנצן געשטאלט, אלא רגליו נאר די פיס, פארוואס שכבר נתבטל כוחם, די כח איז נתבטל געווארן, ועברו, עס איז אדורכגעגאנגען ראש, די קאפ, ודרעוהי, איז די פיס.

און די רשעים, עושי מעשיו ופעולותיו, די אלע וואס האבן אויפגעפירט זיינע טואונגען צו מאכן דין, צו מאכן דין פאר די זינדיגערס, פאר כלל ישראל, ויעשה בהם הדין, און דער באשעפער וועט מיט זיי טון דין. אה! סאו דא נעמט עס זיך צאם שוין וואס מען האט געפרעגט פריערט. פונקט ווי מען האט גערעדט פריער אז פון די חטא אליינס, נעמט די שעיר לעזאזל נעמט דעם חטא, די סמך מם נעמט די חטא, און דא לייגט צו שוין אז די אלע וואס האבן אויסגעפירט די עונשים פאר כלל ישראל, עושי מעשה פעולתו, די אלע וואס האבן געטון די מעשה און די פעולות שלעכט צו טון פאר די אידן ווייל די אידן האבן ליידער חוטא געווען, און דער באשעפער גייט זיך נקמה נעמען זיי ויעשה בהם הדין. דאס מיינט אונז וועמיר צוקומען אין צוויי שטיקלעך ארום, גייט ער מקבל זיין פארוואס. כ'מיין, דער המן שרייט, וואס? דו האסט געוואלט מעניש'ן כלל ישראל? האסט מיך געהייסן מעניש'ן? כ'האב אויסגעפירט דו האסט געהייסן. פרעה וועט שרייען, רבונו של עולם, וואס ווילסטו פון מיר האבן? פארוואס געבסטו מיך די די אלע עוונות צו מיר? איך האב גארנישט געטון, דו האסט מיך געהייסן איך זאל פייניגן די אידן, דו האסט געהייסן וימררו את חייהם, און דאס גייט מען זעהן אין ממש אין צוויי שטיקלעך ארום און דעם גייט מען צוזאם נעמען די גאנצע מידה. והיינו, ותשליך במצולות ים, דער באשעפער וועט ווארפען אין טיפעניש ים כל חטאותם אלע חטאים פון כלל ישראל, ירצה, קומט אים מסביר זיין, דאס קומט צו זאגען, משליך כח הדין, דער באשעפער נעמט די כח הדין, ליפעל, ס'זאל אויסגעפירט ווערן על ידי אלו שהם מצולות ים, וואס דאס איז די סמך מם מיט די שלוחים מיט די רשעים וואס זיי זענען הייסן מצולות ים, די טיפעניש פון די ים איז מרומז אויף די רשעים וואס זיי טו האבן אנגעטון די צרות פאר כלל ישראל, והרשעים כים נרגש, אונז געפינען אין פסוק אז די רשעים.

אלו הם העושים דין בישראל, דאס זענען וואס האבן געטוהן די דין מיט ישראל, שישוב אחר כך כל גמולם בראשם, וואס דער באשעפער וועט זיך נוקם זיין פון זיי, שישוב אחר כך, ער וועט צוריק קערן צו זיי כל גמולם אלץ זיי האבן געטוהן פאר כלל ישראל בראשם אויף זיי אליינס, איז די שאלה יעצט פארוואס אזוי ווי מען האט פריער געפרעגט וואס איז פרעה שולדיג וואס איז המן שולדיג, והטעם מפני שאחר שישראל קיבלו הדין, וויבאלד ער האט דאך אנגעהויבן זאגן אז אידן בעטן זיך צום באשעפער, אונז ווייסן ווען טו מיר האבן געטון פאר דיר א חטא זאל עס זיין דורך יסורים קלים, דאס מיינט יסורים קלים אז אונז זאל מיר קענען. לערנען, זאל מען קענען דאווענען, זאל נישט זיין קיין ביטול תורה תפילה בהן, איז הקדוש ברוך הוא מתנחם, און דער רבונו של עולם טוט חרטה האבן אפילו על מה שקדם, אויף וואס ער האט פריער געהאט און האט געטון פאר זיי, ותובע עלבונם, און דער רבונו של עולם טוט תובע זיין, און טוט אפמאנען די שאנד, און דער אייבערשטער זאגט ולא די, נישט גענוג זיי זיי זיי האבן געשלאגן כלל ישראל, אלא אני קפצתי מעט, איך האב אביסל געצערנט, והמה עזרו לרעה, און זיי האבן צוגעלייגט פיל מער צו די שלעכטס, און דא איז די יסוד וואס אונז קומען צו צום גאנצן זאך, פונקט ווי דער סמך מם וועט, שטייט אין חזל, וועט פרעגן וואס האב איך חוטא געווען, דער באשעפער האט דאך געמאכט א בחירה און ער האט געוואלט איך זאל זיין דער נסיון פאר כלל ישראל, נאר דער תירוץ איז ווייל דער סמך מם טוט זיין דזשאב סאך סאך מער ווי ער איז מחיוב צו טון. ער איז נישט מחיוב איינצורעדן דעם איד ער זאל טון די עבירה, ער דארף נישט נאכלויפן דעם איד צו טון די עבירה, ער דארף נישט מכשיל זיין די איד אין די עבירה, די יצר הרע, די סמך מם, די מלאך המוות, די אלע סמך מם אלף למד, די אלע טוען מיט די גאנצע כוחות זייערע, מער ווי דער באשעפער האט זיי געבעטן, דער באשעפער זאגט, אני קפצתי מעט, איך האב נאר געבעטן אביסל, און זיי טוען גאר אסאך, דער המן הרשע, דער באשעפער האט געוואלט זאל אביסל טון, יסורים קמעא פאר כלל ישראל, און ער האט געטון מיט די גאנצע רמח אבריו ושסה גידיו, דער פרעה הרשע, דער סנחריב, נבוכדנצר, די אלע האבן געטון, ממש אזוי ווי ער רופט זיי פריער רשעים כים נגרש, זיי זענען מיט א שלעכטקייט עוקץ צו זיין כלל ישראל. אה, און טוהן אזוי, אזוי טוהן מעניש זיין כלל ישראל, איז אויף דעם זאגט דער באשעפער, עכום עוזר געווען לרעה, איז ואתה השב גמולם בראשם, נעמט דער באשעפער די אלע זאכן וואס זיי האבן געטוהן און לייגט עס אויף זייער קאפ, ממילא בלייבט שוין גארנישט איבער פון די חטא, פארוואס בלייבט נישט איבער די חטא? די איד האט חרטה געהאט, די איד האט געמאכט א קבלה טובה, די איד האט גענומען אויף זיך אביסל יסורים, די רשעים האבן געמאכט גאר אסאך יסורים, איז די איד אינגאנצן אויס, די איד אינגאנצן אויסגערייניגט געווארן, און ס'איז שוין גארנישט געבליבן מער פון די עבירה, און דאס איז פארוואס דער באשעפער נעמט די עבירה ותשליך במצולות ים, ער ווארפט עס אריין און לייגט עס אויף די קאפ פון די רשעים, ממילא האט שוין דער איד גארנישט קיין שייכות מיט דעם חטא. וויאזוי טוט דאס אפלייען פאר אונז? גם במידה זו אין דער מידה צריך להתנהג אדם עם חברו, דארף זיך א מענטש פירן מיט זיין חברים, אפילו שיהיה רשע, אפילו ער זאל זיין א רשע, און מיט. גם במידה זו אין דער מידה צריך להתנהג אדם עם חברו דארף זיך דער מענטש פירן מיט זיין חבר אפילו שיהיה א רשע מדוכא ביסורין, א רשע וואס האט געטון אלע עבירות אין דער וועלט, און יעצט אז עס איז שוין נעבעך דער באשעפער האט אים מעניש געווען און ער איז צוקלאפט געווארן מיט יסורים, איז יעצט איינמאל ער איז שוין צוקלאפט געווארן, אל ישנאנו, טאר מען אים מער נישט פיינט האבן, ווייל דער חטא איז שוין נישט דארט, שאחר שנקלה, איינמאל ער איז פארשעמט געווארן, און ער האט נעבעך באקומען זיין עונש, הרי הוא כאחיך, איז ער שוין ווי דיין גוטער ברודער, און מען טאר שוין נישט דערמאנען זיין שלעכטע זיין שלעכטע עבירות ער האט געטון, מען טאר נישט דערמאנען זיין עבר, מען טאר נישט קוקן אויף די עבירות ער האט געטון, פונקט פארקערט, ער איז שוין מדוכא ביסורים, ער איז צעשלאגן געווארן מיט יסורים, איז ער שוין געווארן הרי כאחיך אזוי ווי דיין ברודער, ויקרב, און די מענטש זאל מקרב זיין המרודים די פארביטערטע, והנענשים די געשטראפטע, וירחם עליהם, ער זאל זיך דערבארעמען אויף זיי, ואדרבה יצילם, ער זאל זיי ראטווען, מיד אויב פון די האנט פון זייער פיינט, ואל יאמר, און די מענטש זאל נישט זאגן, איי, עונו גרם לו, דו ווייסט פארוואס דער מענטש זעט נעבעך אזוי אויס, ווייל עונו גרם לו, ער, זיין זינד האט אים צו דאס צוגעברענגט, נאר, ירחמהו במידה זו, מען דארף רחמנות האבן מיט דער מידה כדפירשתי. ממילא קומט דא אויס אזוי, וואס דער מידה טוט אפלערנען אונז איז, אונז טאר מען קיינמאל נישט צוריקקוקען אויף א מענטש וואס האט חוטא געווען, און אפילו א מענטש וואס האט נעבעך חוטא געווען, און מען זעהט זיינע חטאים, און מען זעהט ער איז מדוכא ביסורין, דארף מען ערשט זעהן ער איז ווי א בעל תשובה, און מען דארף רחמנות האבן אויף די מענטש, דאס מיינט אז א מענטש טאר קיינמאל נישט. האבן דעם חטא וואס דער מענטש האט געטון און וואס איינער האט געטון צו אים, טאר א מענטש נישט קיינמאל האלטן, א מענטש דארף זיכער, די גמרא שטייט אז א מענטש וואס זעט א תלמיד חכם שעשה תשובה, וואס טוט א עבירה זאל זאגן אז ער האט שוין זיכער תשובה געטון, די גמרא זאגט שמא עשה תשובה, ניין, אלא ודאי עשה תשובה, מען דארף צוגיין מיט א וודאות אז אידן האבן חרטה פון טוהן עבירות, אידן זענען וואויל, זיי ווילן טוהן וואס רבונו של עולם וויל, און דאס מיינט ותשליך במצולות ים כל חטאתם, יעדע איד האט א כח אוועקצואווארפן יענעמ'ס עבירות, יענעמ'ס זינד, און מקרב זיין יעדע איד און ליב האבן יעדע איד כאילו ער איז א צדיק גמור, און דאס איז די דרך וואס דער באשעפער לערנט אונז.